אונז האבן געלערנט א נייע זאך, א ספר, וואס איז געווען ביז יעצט? ס'שטייט נישט קיין קעפל ספר בראשית, נאך א זאך צו טראכטן, ס'הייבט זיך אן בראשית, און? ס'איז דא א זאך, זה ספר תולדות אדם, דאס איז די ספר, אראפגעשריבן א ליסטע פון תולדות אדם, בפשטות מיין איך, אלעמאל, אז ליסטעס, דאס איז די ערשטע ספרים געווען, כ'האב גערעדט וועגן דעם אמאל באריכות. די ליסטע, למרבה הפלא, הייבט זיך אן פון שת, שת לי אלהים זרע אחר תחת קין, תחת הבל, אנטשולדיגטס, און וואס איז מיט קין? קין האט דאך אויך געהאט גאנצעטע דורות, מען האט געלערנט פריער, שטייט נישט פון זיי דער גאנצער פירוט ווי לאנג האבן זיי געלעבט און אזוי ווייטער, פארגעסן פון זיי, שטייט נישט וועגן זיי גארנישט ווייטער, פון די לעצטע פרק און ווייטער שטייט נישט קיין ווארט וועגן קין, א נייע שושלת, א נייע תולדות. די ליסט, די ספר, איז מורא'דיג מסודר, גייט מען שוין צוריק צו די וועג פון שרייבן פון די ערשטע פרק, וואס מען קען מדייק זיין יעדע ווארט, ס'האט א כסדר, ס'דא א רידעם, און אויב ס'איז עפעס אנדערש אין איין פון זיי דארף מען טראכטן פארוואס איז עס אנדערש און ווי אזוי איז עס אנדערש. די ערשטע זאך קענען אונז זעהן צו תולדות אדם, פון ווי איז אדם געקומען, יום ברא אלהים אדם, בדמות אלהים, ס'איז דא וועגן זכר ונקבה, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי שפעטער שטייט ויולד בנים ובנות, איז דער אייבערשטער אויך געהאט בנים ובנות כאילו ס'גייט אין די רידעם, זכר ונקבה בראם. און דא איז נאך א זאך ויברך אותם, דא האט זיך אנגעהויבן ויברך אותם מ'טייטשט פריער ווי, האט אנגעהויבן געבן די כח צו האבן נאך קינדער, ויקרא את שמם אדם, דאס האט גערופן די נאמען, עס איז געווען איין דור שפעטער, ויולד אדם ויולד ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת, נישט ויקרא גאט האט גערופן, נאר דא האט שוין אדם גערופן שת, באמת א סתירה מיט די פריערדיגע פרק, דארט איז געשטאנען אז חוה האט גערופן שת, טראכט וועגן דעם. פון דא און ווייטער שטייט שוין נישט מעשה'ס וועגן וויאזוי מ'האט זיי באשאפן און וויאזוי זיי האבן באקומען זייער נאמען, טראכט וועגן דעם. איז אלע נישט געווען בדמותו כצלמו? איז עס פשוט ווייל מ'דארף עס שוין נישט מער זאגן? נאך א שאלה צו טראכטן. ס'איז דא א סדר אין די ליסט, יעדע איינער שטייט ער איז געבוירן, דאס הייסט זיין טאטע האט אים געבוירן, און ער האט געלעבט אזויפיל און אזויפיל צייט, געהאט קינדער, געוויסע קינדער, די זענען די עיקר קינדער כאילו, די וואס די ליסט גייט פון זיי, נאכדעם געלעבט נאך געוויסע אזויפיל און אזויפיל יארן, ויולד בנים ובנות, עס געהאט נאך קינדער, ס'איז א אינטערעסאנטע וועג פון אראפשרייבן די נאמבערס, וויפיל יארן האט ער געלעבט ביז ער געהאט קינדער, ווען האט ער געהאט זיין זון, וויפיל יארן האט ער געלעבט נאכדעם, נאכדעם שטייט א סך הכל, נאכדעם שטייט וימת, אזוי איז די סדר פון יעדע איינע פון די מענטשן, און דאס איז א סדר אליינס וואס מ'דארף טראכטן וואס עס זאגט אונז. א חלק פון די מענטשן אויף די רשימה ווייסן אונז גארנישט וועגן זיי חוץ פון זייערע נאמען, א חלק פון זיי ווייסן אונז וועגן זיי זאכן וואס שטייט נישט דא, למשל אדם, למשל שת שטייט נישט דא פארוואס ער איז געהייסן שת, למשל אנוש שטייט אין די פריערדיגע פרק אז הוחל לקרא און שטייט נישט דא נאכאמאל. נאכדעם איז דא מענטשן וואס מען ווייסט נישט וועגן זיי גארנישט נאר א נאמען, קינן, מהללאל, ירד, שטייט נישט קיין ווארט וועגן זיי. נאכדעם איז דא מענטשן וואס שטייט וועגן זיי איין זאך און גיי ווייס וואס ס'מיינט. געווען חנוך, חנוך האט צוויי אינטערעסאנטע זאכן. קען גלייך זעהן אז ער געלעבט זייער אסאך ווייניגער פון אלע אנדערע מענטשן אין די ליסט. און ס'איז דא דא אויך עפעס א מעשה פלא, שטייט ויתהלך חנוך את האלהים, נישט ויחי, א נייע זאך, ער האט נישט געלעבט, ער האט זיך געדרייט, געגאנגען מיט גאט, וואטעווער דעט מיענס, אוואדע אונז זעהן די לשון ויתהלך, את האלהים התהלך נח, התהלך לפני ביי אברהם אבינו, וואס מיינט עס פונקטליך? דא איז די ערשטע מאל וואס עס שטייט. און נאך א זאך וואס אוודאי מען קען זעהן סיי אין די פלעין און סיי עס שטייט בפירוש, עס שטייט נישט וימת, חנוך איז נישט געשטארבן, ואיננו כי לקח אותו אלהים, וואס מיינט דאס? וואס גייט דא פאר? חנוך איז געווען אויך צוויי חנוך'ס, חנוך איז געווען א זון פון קין, ס'איז געווען א שטאט כשם בנו חנוך, האט דאס עפעס צוטוהן? איז עס די זעלבע? ס'איז געווען א גלגול? וואס גייט דא פאר? נאכדעם איז דא מתושלח. מתושלח האט געלעבט, שטייט נישט גארנישט וועגן אים. יעדער איינער ווייסט ער האט געלעבט די לענגסטע פון דער ליסט, דאס קומט אויס פשוט פון רעכענען די יארן. שטייט נישט פארוואס. וואס איז די פשט אז מתושלח איז געווען דער לענגסטער, דער עלטסטער מענטש אין דער וועלט? שטייט נישט דא. געווען א זון פון חנוך, וואס איז געווען דער יונגסטער אויף דער ליסט. אויך א פלא. נאכדעם איז דא למך. למך איז די ערשטע פון די גאנצע ליסט, וואס אין די ליסט האט ער, זאגט ער עפעס. אינטערעסאנט, ווער איז געווען די פריערדיגע ליסט, אונז האבן געלערנט אין פריערדיגע פרק פון קין, אויך איז געווען די לעצטע למך אויף יענע ליסט און האט אויך געהאט עפעס צו זאגן. ויאמר למך לנשיו, עפעס א גאנצע פזמון, די למך'ס האבן וואס צו זאגן, זענען גארנישט אזעלכע לעמעכ'ס. און די למך האט געהאט א זון נח און ער האט געזאגט עפעס. מיטן זאגן די ערשטע נאמען פון די גאנצע ליסט וואס האט א פשט, חוץ פון אדם און שת וואס אונז ווייסן פון פריער, און ער זאגט עפעס, זה ינחמנו, וואס די פשט פון זה ינחמנו, וואס מיינט ער דא צו זאגן, וואס די, עס א בקשה, א תפילה, עס רעדט זיך וועגן די מבול טאקע, עס רעדט זיך סתם פון אדם בפשטות האדמה אשר אררה ה' אדם האט געהאט א קללה, קין האט געהאט א קללה, ער האט געבעטן אז נח זאל ארויס נעמען די מענטש פון די קללה, וואס איז אים איינגעפאלן אזא זאך, ווי גייט אריין אזא זאך? נאך א פלא. די לעצטע אויפן ליסט איז נח, וואס די ליסט ענדיגט זיך דא אינדערמיטן. נעקסטע פרק גייט שוין צו נאך מעשות. ויחי נח, ויולד נח, אויך א אינטערעסאנטע זאך, ער איז געווען זייער אלט, געלעבט פינף הונדערט יאר ווען ער האט געהאט זיין זון, און דא סטאפט זיך די מעשה און ס'גייט צוריק, שפעטער גייט נאכאמאל אלה תולדות נח, איז נאך א זאך צו לערנען ווייטער.